נאכדעם ווי די תורה דערציילט בפרטיות וועגן הקמת המשכן, און דערנאך וועגן דער השראת השכינה אין משכן, ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, און אז די השראה איז געווען אויף אזויפיל אז לח ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן, דערציילט ס'דא דריי פרטים, ס'דא מ'דערציילט וועגן הקמת המשכן בכלל, און נאכדעם די השראת השכינה, און נאכדעם אז עס איז געווען אויף אזוי פיל דערציילט די תורה ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם, אז בשעת עס איז געוועזן די העלאת הענן יעמאלט האט מען געפארען ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלותו. מיט דעם ענדיגט זיך דעם ענין, נאך א פסוק אבער מיט דעם ענדיגט זיך דעם ענין דארף מען פארשטיין לכאורה. געהערן אט די צוויי פסוקים, דארטן וואו ס'רעדט זיך וועגן דער סדר המסעות פון אידן אין מדבר, און וואו ס'ווערט און וואו דאס ווערט טאקע איבערגע'חזר'ט מיט אריכות אין פרשת בהעלותך. וואס איז די שייכות צווישן דער סדר המסעות אז דווקא בהעלות הענן וגומר יסעו ואם לא יעלה גומר ולא יסעו מיט דעם תוכן הפרשה דא, וואס ס'רעדט זיך גאר וועגן השראת השכינה אין משכן?

דאס איז דער ספורנו וויל, ברענגט ארויס אזוי, ער ברענגט ארויס א אינטערעסאנטע געדאנק אז די תורה וויל דא אונז זאגן וואס איז די טייטש אז ס'איז געוועזן וכבוד השם מלא את המשכן, מ'האט געקענט לערנען אז כבוד השם מלא את המשכן, אידן האבן אויפגעמאכט א משכן, און פון צייט צו צייט איז דער אייבערשטער כאילו געקומען באזוכן. אמאל יא געוועזן דארטן אמאל נישט געקומען דארטן, זאגט מען, ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, אויף אזא מין סארט אופן אז דאס איז געווארן דער ארט פאר דער השראת השכינה, דאס איז געוועזן דער ארט פאר דער ארון, פאר דער ארון, דאס איז געווען דער ארט פון השראת השכינה, עד כדי כך אז ער האט נישט געהאט קיין אנדער ארט, און בשעת איז געוועזן א מצב בהעלות הענן, דאס הייסט בהעלות השכינה, איז יעמאלט ויסעו, טאקע דער איינציגער ציור אז עס האט געקענט זיין אזא מין סארט ענין אז די שכינה זאל נישט זיין אין דער אוהל מועד,

איז לפי זה כאפט זיך אז דער סיפור פון די מסעות סאיז נישט דארט די נקודה צו מסביר זיין די סיפור המסעות די נקודה דא איז ארויס ברענגען א פרט און א תיאור אין דעם עומק און דער אופן און די איכות פון השראת השכינה אבער דער ביאור איז לכאורה נישט גלאט ווייל פון לשון הפסוק איז קענטיג אז ער קומט דערציילן די סדר המסעות. און בלשון המדרש זה סיפור המסעות. מען זעט דא נישט אין די פסוקים וואס ער האט פריער געבראכט אין די ערשטע קטע פון די שיחה אז ס'איז דא דא א משמעות אז עס האט צו טון צו די איכות'דיקע השראת השכינה. דאס איז אן אנדערע זאך, א נייע זאך, א נייער ענין, ובהעלות הענן יסעו ואם לא יעלה לא יסעו, וואס האט צו טון דא מיט די איכות'דיקע השראת השכינה? איז ניט מובן כלל. וואס פאר א שייכות האט סיפור המסעות וואס מקומו בארוכה איז אין פרשת בהעלותך מיטן סיפור פון הקמת המשכן און השראת השכינה אין אים? דאס איז איין נקודה. די קשיא איז נאך שטארקער, לויט דעם וואס חזל זאגן אז דער אנהייב פון ספר ויקרא, איז וואס איז דארט אין די ערשטע פסוק ויקרא אל משה? דער אייבערשטער האט גערופן צו משה. סאו וואס זאגן חזל? אז דער ויקרא אל משה איז א המשך צו דעם וואס עס שטייט דא פאר דעם פסוק וכסה הענן, אין פסוק שטייט ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד, אז די השראת השכינה אז משה האט נישט געקענט אריינגיין אין אהל מועד, איז געווען אויף אזוי שטארק אז משה האט נישט געקענט אריין גיין איז וואס דער המשך איז ויקרא אל משה וואס דער קריאה האט אויפגעטאן ער זאל יא אריין אין אהל מועד איז לפי זה ווערט די שאלה נאך שטארקער קומט אויס אז אין די המשך הכתובים ולא יכול משה און נאך דעם שטייט ויקרא אל משה איז די תורה מפסיק מיט א זייטיגער ענין סיפור המסעות וואס האט לכאורה קיין שייכות נישט צום ענין המשכן איז די נקודה מאכט די שאלה שטארקער די ערשטע קשיא איז ווי קומט אריין די סיפור המסעות בשעת מען רעדט וועגן די השראת השכינה און דער איכות פון דער השראת השכינה במשכן. די שאלה איז נאך שטארקער, ניט נאר קומט עס נישט אריין, עס איז זאגאר גאר מפסיק אינצווישן א ענין. ווען מען וואלט געפרעגט די ערשטע קשיא עס קומט נישט אריין, עס רעדט זיך דאך וועגן הקמת המשכן השראת השכינה אין דער משכן, וואס קומסטו אהער צו אן אנדער ענין וועגן די סיפור המסעות? אבער אויב איך וואלט געלערנט אז דאס איז די ענדע פון דער ענין איז לייגט ער צו נאך א זאך, וואלט איך געדארפט פינען א הסבר פארוואס לייגט ער צו סיפור המסעות בלשון המדרש. דאס איז איין קשיא. די קשיא איז נאך שטארקער, ניט נאר האט ער צוגעלייגט צום סוף נאך א קטע, איטס א מידעל אוו א סטארי, דו ביסט אינמיטן אין א ענין, די מעשה גייט ווייטער ויקרא אל משה, וואס ביסטו מפסיק אינמיטן מיט א זייטיגער ענין לגמרי, אקעי. דאס איז איין נקודה. אבער לפי דער נקודה קומט אויס איז, אז וואס איז די המשך הדברים אין די פסוקים, אז די תורה דערציילט אונז וועגן די ציוויים און ווי אידן האבן דורכגעפירט הקמת המשכן, און ווי ס'איז געוועזן די השראת השכינה אין משכן עד כדי כך אז ולא יכול משה, און נאך דאס האט דער אייבערשטער אים געזאגט ויקרא השם אל משה, אז דער אייבערשטער האט אים גערופן ויקרא אל משה. אויף וואס האט ער אים גערופן? ויקרא משה ויקרא משה מאהל מועד, דאס איז נישט נוגע לכאורה, רייט? דא קומט סעיף ב'. אלע עניינים אין תורה זענען בדיוק. וויבאלד דער מדרש זאגט אז ויקרא אל משה, דער אנהייב פון ספר ויקרא, איז דער המשך צו דעם סוף פון אונזער פרשה ולא יכול משה וגומר, איז פארשטאנדיג אז די שייכות איז אויך אין דעם תוכן פון די ביידע פרשיות, פון וועלכע די פסוקים זענען א טייל. דאס הייסט, וואס איז דער אויפטו? אזוי וואלט איך געזאגט ויקרא אל משה, און וואס האט ער אים געזאגט? ער האט געקענט זאגן אים אסאך זאכן, די נקודה איז אז ער האט נישט געקענט אריינגיין און דער אייבערשטער האט אים גערופן. וויבאלד אבער אז אלע עניינים זענען בתכלית הדיוק, איז דער נקודה אז ער האט אים גערופן און אים געזאגט א ענין פון קרבנות, איז דאס א באווייז אז די פרשת הקרבנות דאס איז א המשך צו דעם ענין כבוד ה' מלא את המשכן, דאס הייסט, ספר ויקרא קומט וואס ענינו איז ספר הקרבנות, ווי ער ברענגט אין די הערה פון די רמבן, קומט בהמשך ניט נאר צום סיפור פון בניית והקמת המשכן דער מקום וואו מען ברענגט די קרבנות, בפשטות לערנט מען אז אין ספר שמות רעדט ער וועגן בויען דער משכן, און יעצט זאגט ער וועגן וואס מען דארף טאן אין דעם משכן, ניין, מען לערנט טיפער, נאר אויך צו די פרטים פון דער אופן פון השראת השכינה אין משכן וואס ווערט דערציילט אין סוף פרשה, ובפרט אז דאס קומט אויף די סופה, אז דער ענין פון קרבנות איז א המשך צו דער אופן פון השראת השכינה במשכן, דאס הייסט אזוי, לאמיר דאס פשוט ארויסברענגען די נקודה דא, עס איז א פשוט'ער געדאנק נאר עס צו ארויסברענגען די נקודת הענין, דער אייבערשטער זאגט אידן אין פרשת תרומה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וואס דארף מען טון אין יענער משכן וואס ושכנתי בתוכם, איז ווי דער רמב"ם זאגט אז ס'זאל זיין להיות בית מוכן להקריב בו קרבנות. און וואס איז די המשך הפרשיות? ס'קומט סוף דאס צווייטע טייל פון חומש שמות, דערציילט אונז די תורה וועגן די צורך און דעם ענין אין בויען א משכן, אז ס'זאל זיין א בית מקריב, א בית מוכן, און אויף דעם קומט חומש ויקרא ווייטער זאגן אונז אויף וואס זאל מען טאן אין אט דער בית מקריב זיין קרבנות. דאס איז בפשטות וואס מ'האט געלערנט לפי דער מדרש וואס מ'האט געבראכט צום סוף סעיף א', אז דער ויקרא אל משה איז א המשך צום סוף פון פרשת פקודי. קומט אויס דער ענין איז אזוי, לערנט מען דעם ענין דער תוכן הענין אנדערש. ס'איז דא איין נקודה וואס דער אייבערשטער זאגט אן אידן מאך א משכן, און אידן מאכן אויף א משכן, דאס איז א בית, דאס איז א טעכנישער בית. וואס זאגט אונז דער סוף פון פרשת ויהי פון פרשת פקודי, אז ס'איז נישט גלאט געווען א בית, וכבוד ה' מלא את המשכן ביז ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, דער איכות און דער עומק און דער הפלאה אין דעם אופן ווי ס'איז געוועזן דער השראת השכינה אין דעם משכן. ניט גלאַט מ'האָט געמאַכט אַ בית. ס'איז געווען אַ בית אין אַזאַ מין סאָרט אופֿן, אַז ס'איז געוועזן ושכנתי בתוכם מיט דער גאַנצער טראַסק, עד כדי כך, ומלא, וכּבֿוד השם מלא את המשכן, ביז ולא יכול משה לבֿוא? וואָס איז דער המשך ויקרא אל משה? און אויף דעם זאָגט דער אייבערשטער ויקרא אל משה און זאָגט, אין אָט דער בית וואָס לכאורה איז דער השראת השכינה שוין מיט דער גאַנצער טראַסק, וואָס זאָל מען טאָן אין אָט דער בית? זיי מקריב אַ קרבן. דאס הייסט אז די קרבן וועט נאך אויפטון א העכערע זאך וואס שוין געוועזן ביז איצטער. דאס איז די המשך הדברים אין די פסוקים. דאס איז די עמק וואס די רבי געפינט דא אין אט דער מדרש, אז אפילו נאכדעם ווי די בית המקדש איז געוועזן מוכן און די ושכנתי בתוכם האט לכאורה זיך דורכגעפירט, איז ויקרא אל משה אדם כי יקריב מכם קרבן, אז די ענין הקרבנות איז נאך טיפער ווי די השראת השכינה אין דער משכן. דער בית וואס דו האסט יעצט געבויט פאר מיר, וואס איז געווארן די ושכנתי בתוכם, עד כדי כך אז משה קען דאס נישט פארנעמען, זאגט דער אייבערשטער עס קען נאך זיין גרעסער, דו ווייסט וואס קען זיין גרעסער, זאג א קרבן. דאס איז די תוכן פון די המשך הכתובים. לפי זה האט מען א געוויסע א שטיקל ביאור אין ווי קומט אריין דער ספר אין די סדר המסעות. דאס הייסט, וואס איז דא די תוכן הענין, די שאלה איז געוועזן ווי קומט אריין א ענין פון מסעות בשעת מען רעדט וועגן השראת השכינה אין דער משכן. בשעת מען זעט אט דעם מדרש און מען לערנט אט דער עומק אין דעם מדרש, פארשטייט מען ווי קומט אריין דער סדר המסעות. וואס די תורה וויל דא ארויסברענגען צום סוף פרשת פקודי איז, וואס איז דער אופן ווי ס'ווערט ושכנתי בתוכם, וואס איז דער אופן ווי ס'ווערט אט דער השראת השכינה דא למטה. זאג איך, דאס גייט מן הקל אל הכבד כאילו ס'הייבט זיך אן אט מיט דער אייבערשטער זאגט אונז אידן בויען א משכן, און אידן בויען א משכן, און נאכדעם ווערט ושכנתי בתוכם, אין וואס פאר א אופן מיט די גאנצע טראסק אז ביז ולא יכול משה לבוא. קומט די תורה צום סוף פרשת פקודי און זאגט אונז, דו זאלסט וויסן זיין, מיט דעם אליין איז נישט נתמלא געווארן די השראת השכינה דער ושכנתי בתוכם בשלימות. דו ווייסט ווי ס'איז נתמלא געווארן דאס ושכנתי בתוכם בשלימות? מיט די ענין המסעות. די מסעות טוען אויף די כוונת המשכן נאך טיפער ווי די משכן אליין. והא ראיה, און דאס איז טאקע די המשך ויקרא אל משה. דאס וואס די אייבערשטער דארף זאגן משה'ן ברענגען א קרבן, לכאורה האסט שוין השראת השכינה, וואס דארפסטו ברענגען א קרבן? נאר ווי דאס ברענגט דיר ארויס איז אז די השראת השכינה איז ניט בשלימות, מען דארף דאס נאר נאך מאכן גרעסער און שטארקער דורך דעם ענין הקרבנות, זאגט אונז די תורה, ס'איז דא נאך א אופן ווי ס'ווערט שטארקער און גרעסער אין די זעלבע תוכן פון קרבנות, וואס דאס איז דער ענין פון מסעות. ויש לומר אז דאס לאמיר זען אינעווייניג, ויש לומר אז דאס איז אויך דער טעם, וואס נאך ולא יכול משה וגומר איז דער פסוק מפסיק און דערציילט וועגן די מסעות פון אידן, ניט סתם וועגן די מסעות פון אידן, ווי זיי זיינען פארבונדן מיט ובהעלות הענן מעל המשכן, סילוק השכינה פון דער משכן, ווייל תוכן און ענין פון קרבנות איז פארבונדן נאך מערער ווי מיט דער השראת השכינה אין דער משכן, דווקא מיט דעם וואס צוליב די מסעות פון אידן בכל מסעיהם פאדערט זיך זיך אינצווישן א ענין פון סילוק השכינה, כלקמן סעיף ח'. דאס הייסט אז איך פארפעלט איין פרט, די תורה זאגט אונז, דא פארענטפערט דער רבי די שאלה, ער זאגט נישט דעם הסבר, דא פארענטפערט דער רבי די שאלה, ווי קומט אריין דאס סדר המסעות בשעת ווען מען פארשטייט וואס איז די פסוקים פארדעם? די פסוקים פארדעם ווילן ארויסברענגען די איכות פון השראת השכינה, זאגט דיר די תורה, דו ווייסט וואס די אמיתית האיכות פון השראת השכינה איז? ובהעלות הענן. דווקא אז ס'איז נישטא די השראת השכינה, און דער נקודה ווערט מער ארויסגעבראכט דורך דעם ענין פון קרבנות. מיר וועלן עס זען אין די המשך השיחה. אקעי. דאס איז דאך א שיחה אויף פרשת פקודי, פרשת פקודי איז פרשת חזק, יעצט מאכט דא דער רבי א שטיקל הדרן דא, א שטיקל אויף חומש שמות, זייער אינטערעסאנט, לאמיר זען, סעיף ג', וועט מען דאס פארשטיין בהקדם לבאר די שייכות פון סיום ספר שמות צו זיין התחלה, און ווי דער כלל נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן. וואס די שייכות דרוקט זיך אויס אויכעט אין דעם וואס די נעמען פון די ערשטע און לעצטע סדרה פון די ספר ווייזן אויף ענין פון מנין, דער ענין פון נומבערס, וואו זעט מען דאס? זאגט ער אזוי. שמות, יא, שמות מיינט די נעמען, וועלכע נעמען? ווי רש י איז מפרש, אף על פי שמנאן כולו, חזר ומנאן, להודיע חיבתם שנמשלו ככוכבים. דאס הייסט, ווי איז רש י מסביר וואס איז די שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, די נעמען דא איז נישט די נעמען די תורה ווילן זאגן, די תורה ציילט זיי, דאס איז די תוכן, און וואס די תוכן פון אט די שמות איז דאס וואס דער אייבערשטער ציילט די אידן וואס זענען געקומען אין מצרים. זעט מען דא אויף וואס דא די תוכן פון די ערשטע פרשה שמות, די נעמען וואס מען האט געציילט, איז דאס א ענין פון ציילן, דאס איז שמות, דאס איז די ערשטע סדרה, און פקודי, דער מנין פון משקלי נדבות המשכן כולו, כל כליו ולכל עבודתו, אויכעט די צאל פון די עניינים פון די משכן, אויכעט א ענין פון ציילן, אקעי, דאס איז ווי מען זאגט עס אין די סדרות, שמות מיט פקודי, דער תוכן פון ספר שמות איז דאך גאולתן של ישראל ממצרים. הערה דרייצן דאס א רמבן נאט די רמבן רופט דאס אן דאס איז ספר גאולה ספר הגאולה איז אויב די ספר איז א ספר פון גאולה און דער ערשטע מיט די לעצטע סדרה איז א ענין פון מנין דארף איך זאגען אז די ענין פון מנין מיט די ענין פון גאולה האבען א שייכות איינער צום צווייטען דארף לפי זה אויסקומען אז די ענין פון גאולה איז פארבונדען מיט דעם ענין פון מנין וואס פארבינדט די התחלה מיט'ן סוף פון דעם ספר הערה פֿערצן מיט פֿופֿצן וואס פארבינדט די התחלה שהרי התחלה וראש כל דבר איז כולל את כולו מיטן סוף הערה פופצן הכל הולך אחר החיתום. דער אנהייב איז מיט דער סוף, דאס איז דער ראש מיט דער חיתום פון אלע עניינים. דער ראש איז אלץ כולל און הולך הכל הולך אחר החיתום, איז וויבאלד אז דער ספר פון גאולה הייבט זיך אן מיט דער ענין פון מנין און דער ספר פון גאולה ענדיגט זיך מיט דער ענין פון מנין, דארף איך זאגן אז דער ענין פון גאולה ברענגט זיך ארויס אין דער ענין פון מנין. וואס קען זיין מער צוויי ניגודים ווי דער ענין פון גאולה מיט דער ענין פון מנין. דער תוכן פון גאולה איז אז נישטא קיין מדידות והגבלות. די גאנצע תוכן פון מנין איז מדידה והגבלה. וואס מיינט מנין? נו, מ'זאגט ס'איז דא צען. איך קען זאגן למשל ס'איז דא א טיש, איט העפענס טו בי אז די טיש איז בהגבלה. די תוכן פון א טיש איז נישט הגבלה. עס האט אויכעט א הגבלה. בשעת איך זאג צען, די ווארט צען מיינט אז ס'איז מוגבל. די ווארט א הבנה פון די ענינים פון מנין נישט אז ס'האט אין זיך אויכעט גבול, די גאנצע תוכן פון מנין אז ס'איז צען נישט ניין און נישט עלף, אז ס'איז דא כך וכך און נישט מערער, איז גאולה מיט מנין זענען לכאורה צוויי הפכים, דאס פרעגט ער דא, איז ניט מובן, מנין און גאולה זענען לכאורה גאר ענינים הפכים. ווען מ'ציילט זאכן איז דאס גופא א באווייז אז די זאכן זענען מוגבל, ערשטענס אין דער סכום פון דער מנין, און דער מנין איז דאס מדגיש. דאקעגן גאולה אמיתית ווייזט אויף א מצב פון ארויסגיין פון מצרים פון מיצרים פון מיצרים גלות והגבלות. הערה סיקסטין, להעיר מתורה אור, דיציאת מצרים עניין היציאה מהמצרים דיציאת מצרים עניין היציאה מהמצרים גם של כל סדר ההשתלשלות. נישט גלאט געוויסע הגבלות איז דאס מיינט א ענין פון אינגאנצן גבול און דאס מיינט אינגאנצן א ענין פון בלי גבול וואס טוט זיך דא אקעי אט דער דבר והיפוכו געפינט מען אויך אין דער התחלה פון דער ספר גופא מיט נישט נאר אז ס'איז פארבונדן דאס תוכן פונעם ספר מיט די ענין פון מנין קלעבט נישט אין דער התחלה פון דער ספר איז דא דארט דער ניגוד אין שמות גופא איז דא אט דער ניגוד און אין פקודי גופא איז דא אט דער ניגוד לאמיר זען די נאמען פון די סדרה. וואס איז מרמז אויף די תוכן פון די גאנצע סדרה איז שמות וואס באציט זיך נאר צו די מוגבל'דיגע מנין פון בני ישראל באים מצרימה. לכאורה האט עס די נפשות, נישט מערער, און גלייך דערנאך דערציילט דער פסוק ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד, וואס ווייזט אויף א ריבוי וואס גייט ארויס לגמרי פון גדר הרגיל. און ווי באלד אז אויך דאס איז א טייל פון פרשת שמות קומט אויס אז אויך דער פרו וישרצו במאד מאד איז א טייל פון תוכן ענין המנין. די תוכן פון די פרשה ווייזט דאך אויף די גאנצע פרשה שמות האט מען דאך גערעדט פריער, שמות די טייטש איז נעמען וואס מען וואס מען האט געציילט, געציילט די טייטש איז הגבלה, און וואס זאגט די תורה גלייך אז פרו וישרצו במאד מאד בלי גבול. און על דרך זה געפינט מען אין דעם סיום פון פקודי. פקודי המשכן ווייזט כנ"ל אויף ציילן והגבלה, ווי די כלי המשכן זענען געוועזן אלץ מדידה והגבלה, אבער אין סיום פון פרשת פקודי רעדט זיך אז ולא יכול כי שכן וגומר, ווי די השראת השכינה אין משכן איז געוועזן ניט באגרעניצט אויף אזויפיל ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, די השראה אין משכן איז געוועזן העכער אפילו פון יכולת משה די מבחר מין האדם. ס'איז ניט גלאט געווען א ענין פון השראת השכינה, ס'איז געוועזן השראת השכינה מיט די גרעסטע טראסק וואס קען נאר זיין. און געפינט מען ווייטער אין די אנהייבס פון שמות געפינט מען אט דעם ניגוד פון מספר און מיט נישט מיט מיט מיט מאד מאד מיט בלי גבול אין פקודי געפינט מען אויכעט די זעלבע ניגוד איז דא וואס דארף מען דא זאגען איז די כללות'דיגע הסברה אין דעם אז וואס איז די תוכן פון גאולה מען האט דאך געבראכט פריער די תוכן פון די גאנצע ספר איז א ענין פון גאולה די תוכן פון גאולה איז נישט די טייטש איז נישט מספר. נישט דאס איז די תוכן פון גאולה, די תוכן פון גאולה איז אז די מספר זאל זיין נישט מספר, און מען פארבינדט אט דער ענין פון נישט מספר, ובני ישראל פרו וישרצו ויעצמו במאד, ומלא כבוד השם מלא את המשכן ולא יכול משה לבוא, דער בלי גבול זאל זיין אין אזא מין סארט אופן וואס מען איז נישט שולל און מבטל און ווארפט אוועק, און מען איז זיך נישט מתייחס צו דעם ענין הגבול, נאר פארקערט, מען דארף האבען א געוויסע נקודה פון דער חיבור פון דער גבול מיט בלי גבול. לאמיר זען אינעווייניג, סעיף סעיף ד', די כללות'דיגע הסברה אין דעם הגם די תכלית איז אז מען זאל צוקומען צו בלי גבול גאולה וואס איז העכער פון די מדידה והגבלה פון וועלט, איז אבער ניט די כוונה אז דורך דעם בלי גבול זאל ווערן אויס גבול נאר עס דארף זיין דער חיבור פון בלי גבול און גבול. אקעי. ווי מען געפינט עס בנוגע צו מנין בני ישראל כמו שנאמר והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר, די מספר וועט זיין לא ימד ולא יספר. און אזוי אויך בנוגע צום משכן, די השראה איז געוועזן למעלה ממדידה והגבלה, די השראה וואס איז געוועזן למעלה ממדידה והגבלה איז געוועזן אין די כלי המשכן וואס איז מדידה והגבלה כנ"ל. סיי בנוגע אידן געפינט מען אט דער נקודה און סיי בנוגע די משכן געפינט מען אט דער ענין. ווארום וויבאלד די כוונה העליונה איז נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. דארף זיך אויפטון צוויי ענינים, א' עס דארף עס דארף ווערן א דירה לו יתברך צו עצמות וואס צו עצמות יתברך וואס איז אינגאנצן העכער פון וועלט, און ב' די דירה דארף זיין בתחתינים אין עולם הזה הגשמי שאין תחתון למטה ממנו, דאס איז מדידה וגבול דווקא. איז פארוואס דארף זיין אט דער נקודה אז דארף זיין דער חיבור פון גבול מיט בלי גבול, עס איז נישט גלאט צו ווייזן א קונץ נאר דאס איז די גאנצע כוונת הבריאה, די גאנצע כוונת הבריאה, אז מען זאל נעמען אן ענין וואס איז שלא בגדר הגבלה לגמרי, דירה לו יתברך, צו דעם אייבערשטן אליין וואס ער האט זיכער קיין הגבלה נישט, ער איז בתכלית א בלי גבול, אפילו מערער דערפון, און דאס זאל זיין א דירה וואו אין תחתונים און תחתונים זאלן פארבלייבן תחתונים, וויבאלד אז די כוונת הבריאה איז אזא מין סארט ענין, אז זאל זיין נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, אין עולם הזה הגשמי, ניט וואס איז זיין גדר איז זאל זיין במדידה והגבלה, דערפאר איז נוגע אז אלע ענינים זאלן זיין אין אזא מין סארט אופן אז די גאולה זאל זיין פארבונדן מיט אן ענין פון הגבלה. דאס איז ווי מען זאגט עס זייער כללית'דיג, ער זאגט אליין דאס איז א כללית'דיגע הסבר אין דעם. די נקודה דארף מען מסביר זיין. און ווי ער זאגט דאס זייער בפרטיות און מען דארף געפינען דעם הסבר אין די שיחה, אז דער נקודה גופא אז ס'דארף זיין די חיבור פון די גבול מיט בלי גבול, דאס איז מצד אחד די כללית'דיגע נקודה פונעם ספר שמות, די ספר הגאולה, ווארום די אלגעמיינע נקודה פון גאולה ווי ער ברענגט ארויס דא, איז ניט ניט הגבלה נאר די חיבור פון גבול מיט בלי גבול. און דער נקודה דארף זיך ארויסברענגען סיי בנוגע צו אידן,

איצט, ווי ער רופט ווי ער רופט עס אן דא, אויפטון די צוויי עניינים, וואס זענען לכאורה אזוי הפכות'דיג, דירה לו יתברך, און דער נקודה זאל זיין בתחתונים, איז ער גייט אריין דא אין דער שיחה אין א זייער א מחודש'דיגן ביאור אין וואס דאס מיינט, ניט ווי ער איז דא מסביר, און לפי זה וועלן מיר קענען פארשטיין די פרטים וואס מיינט עס די חיבור פון גבול מיט בלי גבול, ווי דאס איז בנוגע צו אידן, ווי דאס געהער צו די משכן וכו'. איז לאמיר זען, פאר דעם וואס מיר גייען אריין דא אין דעם חידוש פון דעם שיחה, איז לאמיר פריער פרואווען אביסל, רעדן ווי דער ענין איז מוסבר אין אנדערע ערטער, ווי דער רבי ברענגט אליין דא וועט מען באלד זען, און וואס טוט זיך אויף אט דער חידוש דא אין דער שיחה. יעצט די זאכן האבן זענען עומק לפנים מעומק, מען וועט פרואווען מסביר זיין לפי ערך בפשטות וואס טוט זיך אויף דא. וואס מיינט דאס דער מושג אז איך זאג אז ס'איז דא דער מושג פון נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, איז דא איז דא אינדערויף מען האט שוין געלערנט דא א ים שיחות מיט זאכן ס'דא פארשידענע ענגעלס יעדע שיחה און יעדע מאמר איז עס מסביר פון אן פון אן אנדערע נקודה אבער ס'דא אן אלגעמיינע נקודה אינדערויף אז איך זאג אז די תחתונים אז די תחתונים דארפן ווערן א דירה לו יתברך דאס הייסט עולם הזה הגשמי דארף ווערן אזא מין סארט ארט וואס עס ווערט נתגלה ווער עצמות אליין וואס האט א שייכות עולם הזה אז עולם הזה הגשמי והחומרי דאס זאל ווערן א כלי, דאס זאל ווערן א דירה, אז דארט זאל נתגלה ווערן דער אייבערשטער אליין, וואס איז לכאורה דו האסט נישט קיין ווייטערדיגע עניינים איינס פון צווייטן מיט עולם הזה מיט עצמות אליין, איז מסביר אין די שיחות אז פונקט פארקערט, אז בעצם פון א געוויסע ענגל, פון א געוויסע פון א געוויסע זווית, איז דווקא עולם הזה הגשמי, ער איז דער ארט אז ס'זאל נתגלה ווערן עצמות אין עולם הזה הגשמי, מער ווי דאס איז אין עולמות עליונים. וואס איז דער תוכן אין דערויף? אויף דאס וועל מיר פרובירן מסביר זיין די נקודת הענין. אלע זיינען באקאנט מיט דעם וואס דער אלטער רבי שרייבט אין תניא אז די מציאות פון די בריאה איז א מחודש, ס'איז יש מאין, און מצד דערויף אז ס'איז יש מאין, מוז זיין אז דער כח אלוקי זאל זיין אין די בריאה בכל רגע ורגע, ואילו יפסק כרגע חס ושלום וועט די בריאה ווערן אין אזא מין סארט אופן פון אין ואפס ממש. רייט? אלע זיינען באקאנט מיט דעם ענין. און וויבאלד אז אלוקות דארף אויפמאכן

בעצם דער כח פון די דבר השם צו קענען אויפמאכן דעם ענין פון יש מאין, זאגט דער אלטער רבי אין תניא אין אגרת הקודש דאס איז הוא לבדו בכחו ויכלתו צו אויפמאכן דעם ענין פון יש מאין, איז דער כח וואס ליגט אין אויפמאכן דער נברא זאל זיין א ענין פון יש מאין, דאס איז א זאך וואס בעצם וואס קומט פון כח העצמות. דאס איז דער אמת. איז בשעת איך קוק אריין אין די אמיתות אין די פנימיות הדברים, בשעת אז איך זאג אז דער נברא האט קיין מציאות נישט און די גאנצע מציאות איז נאר ווייל דער אייבערשטער מאכט אים אויף עט בכל רגע ורגע, ווער איז כאילו דער אייבערשטער וואס מאכט אים אויף עט בכל רגע ורגע? פון וואנעט קומט אט דער דער כח? דאס קומט פון דעם אייבערשטן אליין, לו יתברך, דאס קומט פון עצמות אליין. און וויבאלד דאס איז אזא מין סארט כח וואס קומט פון עצמות אליין, קומט דאך אויס איצט אין דער חשבון אז דער נברא איז בטל צו וועמען? דער נברא איז בטל צו עצמות אליין. און וויבאלד אז די גאנצע ביטול זיינע איז צו עצמות אליין, קומט דאך אויס אז נישטא קיין שום מציאות חוץ פון עצמות. יעצט וואס איז דער הסבר פארוואס די כח ההתהוות דארף קומען דווקא פון עצמות, דאס איז לענגערע ביאורים אין חסידות, דאס איז נישט נוגע צו אונזער חשבון דא היינט. וואס איז נוגע אונז איז איין נקודה, אז דער ביטול פון דעם נברא איז נישט סתם צו דעם דבר הוי', דער ביטול צו דעם נברא איז צו עצמות אליין. און לפי זה, פונקט ווי מען פארשטייט אז נישטא די מציאות פון דער נברא, קומט דאך אויס אז בשעת אז איך זאג אז דער נברא איז בטל צו עצמות הייסט עס אז נישטא קיין מציאות חוץ פון עצמות אליין. יעצט נאך צו צולייגן נאר איין נקודה דא, הגם ס'איז נישט ממש נוגע צום תוכן הענין דא אבער ס'זאל אביסל מער מסביר זיין, דער נקודה איז אזא מין סארט זאך וואס הערט זיך אין עולם הזה הגשמי מער ווי ס'הערט זיך אין עולמות עליונים. למשל געבן געבן אזא מין סארט דוגמא, כ'ווייס נישט אויב ס'איז פונקט מתאים אבער נאר צו ארויס ברענגען די די כללית'דיגע געדאנק. לאמיר זאגן איך וועל דיר פרעגן א שאלה, ס'איז דא צוויי צוויי משלים בשעת איך וויל ארויס ברענגען א ביטול פון איין זאך צו א צווייטע זאך, פון א נידריגע זאך צו א העכערע זאך, די תלות די אפהעגינקייט פון איין ענין אויף א צווייטע ענין. איז איין משל וועל איך דיר געבן די באוואוסטע משל אז בשעת איינער ווארפט א שטיין מלמטה למעלה, איז דער שטיין מצד עצמו איז אזא מין סארט זאך וואס ער פליט נישט, נישט נאר וואס ער פליט נישט, וואס ער קען ניט פליען, נישטא דער גאנצער מושג פון פון פליען נישטא אין זיין יכולת, דאס איז א זאך וואס איז מופרך מצידו, און דער איינציגער וואס קען דאס אויפטון, דער אייבערשטער האט מטביע געוועזן דער כח האדם אז ער האט יא דער כח צו צווינגען דער אבן צו גיין היפך טבעו און גיין משטח אחד לשטח ב', ממטה למעלה היפך טבעו איז דערפאר בשעת אז ס'דא דער כח אין די שטיין גייט ער, און בשעת ס'ווערט נסתלק די כח פון די שטיין ווערט ער נתבטל פאלט ער אראפ למטה, איז דאס הייסט ביטול אז די גאנצע פליענדיגקייט פון די שטיין איז תלוי אויף די כח וואס ווארפט אים בכל רגע ורגע, דאס איז איין סארט מושג. ס'דא נאך א סארט משל, ס'דא א משל ווי איך זאג אז ס'דא דער אור השמש וואס דארף אנקומען צו די שמש, אלע ווייסן יא בשעת עס גייט אוועק די שמש ווערט נתבטל די זיו און די זיו און הארת השמש און בכדי און און די גאנצע מציאות פון בפרט אז מ'לערנט חסידות טיפער ווייס מען אז נישט נאר א טעכנישע זאך נאר אור דבוק במאור וואס הייסט אור דבוק במאור די גאנצע מציאות פון דער אור איז דאס וואס ער איז מגלה דעם מאור און ער ברענגט ארויס דעם מאור ער ברענגט ארויס די גדלות פון דעם שמש די תוקף פון דעם שמש דער מאור פון דעם שמש. איז לכאורה דער זיו השמש אויכעט אזא מין סארט זאך וואס איז בטל די ביטול השמש זיו השמש לשמש. איז ווער איז מער בטל? דער זיו השמש צו דער שמש? צו דער כח צו דער אבן וואס פליט צו דער כח וואס ווארפט אים? איז בפשטות בחיצוניות ניט איז זיכער דער זיו השמש האט אסאך א שטערקערן ביטול. צו די שמש ווי די כח וואס פליט צו די כח וואס ווארפט אים. די אבן וואס פליט וואס דארף אנקומען צו דער כח, די פליענדיקייט פון דער אבן האט נישט קיין פנימיות'דיגע שייכות און קיין אמת'ע שייכות אין די כח וואס ווארפט אים, דער אבן איז א דבר גשמי, און וואס טוט זיך אויף דא, ער איז נעתק ממקום אחד למקום שני. ס'איז נישט א זאך וואס האט אין זיך א איכות, נישט א זאך וואס האט אין זיך א ענין, ס'ברענגט גארנישט נישט ארויס אין די מעלת האדם, נאר וואדען ווער קען מאפשר זיין אויף אזא מין סארט זאך זאל זיין, ניט? דאס איז נאר דער כח, דאס איז א טעכנישע זאך, ניט? דער כח האדם איז דער איינציגער וואס קען מאפשר זיין אויף אז אזא מין סארט פעולה זאל זיך קענען אויפטון, אבער אין דער איכות הענין איז נישטא קיין פנימיות'דיגע שייכות צווישן דער פליענדיגקייט פון דער אבן מיט דער כח וואס ווארפט אים. בשעת אבער איך זאג אז ס'איז דא די אור השמש, די אור השמש ברענגט מיר ארויס די גדלות און די תוקף השמש. איך זע אז אור השמש, אור הלבנה, אור הנר, לפי ווי גרויס דער אור איז קען איך וויסן ווי שטארק דער מאור איז. אור דבוק במאור, מעין המאור, מגלה דעם מאור, מיט די גאנצע הפלאה וואס רעדט זיך אין חסידות וועגן וועגן די ביטול פון אור. ביז ס'איז דא אויף דקות מן הדקות וויפיל דער אור דערהערט די הפלאה און די גדלות המאור, די טבע הרצוא וואס ער האט וואס ער וויל ווערן איינציג מיט דעם מאור וואס איז העכער אפילו פון דעם אור, איז א ביטול וואס ער דערהערט ווער דער מאור איז, ס'איז נישט נאר א טעכנישער ביטול, דאס איז גערעכט און דאס איז טאקע ריכטיג, לאידך אבער וויל איך זאגן א סברא פונקט פארקערט און דאס איז אויכעט ריכטיג, דאס וואס אור איז דבוק צו דעם מאור און ער איז בטל צו דעם מאור און ברענגט ארויס דעם מאור פארוואס איז דאס אלץ?

ס'איז דא איינער וואס ער איז בטל צו דער מלך. וואס איז ער וואס איז ער בטל? מיר זאגן א שר איז בטל צו דער מלך. וואס איז דער שר בטל צו דער מלך? דער שר איז בטל צו דער מלך וויבאלד ער איז א שר. ער איז נישט קיין קינד, ער איז נישט קיין איש פשוט, ער איז א שר. און ער אנערקענט און ער דערהערט ווער דער מלך איז, און דער הפלאה פון דער מלך, און דער עילוי פון דער מלך. און בשעת אז איך זאג מען קען נישט דערהערן דער הפלאה פון דער מלך איז ער דער וואס האט דער חוש, ער איז דער וואס באגרייפט ווער דער מלך איז. איז ער דער וואס האט א אמת'ע ביטול צו דער מלך, דאס איז דער אור השמש, דער אור השמש וויבאלד ער איז דבוק במקורו האט ער א מוראדיגע ביטול, דער איכות הביטול זיינער איז זייער א גרויסע, אבער לאידך אבער וועט מען זאגן פונקט פארקערט, דער שר פארוואס האסטו אזא מין סארט ביטול, וויבאלד דו האסט דאס מרגיש געוועזן, וויבאלד דו האסט דאס אנערקענט, וויבאלד דו האסט דאס דערהערט, דאס הייסט ווי דו ביסט דו ביסט דער, דו דערהערסט מערער ביסטו מער בטל, דערהערסט ווייניגער ביסטו ווייניגער בטל, וואס טיפער דו דערהערסט וואס מער גיבסטו זיך איבער, ס'איז סוף כל סוף נישט, ס'איז פארבונדען מיט דיין הכרה, ס'איז פארבונדען מיט א ענין וואס שפיגלט זיך אפ מיט דיר, דאס איז דער ביטול פון אור, בשעת אז איך זאג אז דער אבן פליט מצד דער כח, וואס איז דא די ווארט, דו דערהערסט יא, דו דערהערסט נישט, ס'פאסט מיט דיר יא, ס'פאסט מיט דיר נישט, וואס מיינט דאס אז א כח ווארפט א אבן, ער בעט ביי אים, ער פרעגט ביי אים, עס איז מתאים מיט אים, עס איז נישט מתאים מיט אים. איך בין דער באלעבאס, איך בין שטערקער פון דיר, און איך וועל דיר שטופן, און דו וועסט טון, און דו וועסט גיין אין די ריכטונג און מיט די שטארקייט וואס איך הייס דיר, און איך בעט ביי דיר נישט, און דאס איז דאס. מען האט דיר נישט געבעטן דיין הכרה, דו האסט נישט קיין פנימיות'דיגע שייכות אדרבה. על דרך וועט דאס ארויסברענגען אין א מלך בשעת דו האסט די ביטול פון א עבד צו א אדון. נישטא קיין דין אין הלכות עבדים אז ס'מוז זיין אז דער אדון מוז זיין א חכם און דער עבד מוז זיין א טיפש. בשעת דו האסט א ביטול פון א טיפש צו א חכם, צו א טיפש לאו דווקא פארשטייט, בשעת מען האט די ביטול אין חסידות איז דא א משל אז ס'דא א חכם קטן מ'איז מתבטל צו א צו א חכם גדול, און דאס איז א רעכטער ביטול, ס'איז אויסגעהאלטן אזוי אז דער חכם גדול דערהערט אז דער חכם גדול איז שטערקער פאר אים. בשעת דו רעדסט די מושג פון א אדון ועבד איז ניט די טייטש איז אז דער אדון איז העכער און דער עבד איז נידריגער און וויבאלד אזוי איז רעכט אז דער אדון אז דער עבד זאל דינען דעם אדון וואס מיינט עס די מושג פון אדון ועבד די מושג פון אדון ועבד די טייטש איז איך בין דער באלעבאס עס קען גאר זיין היכי תמצא עס מוז נישט אזוי זיין. אז ס'קען נאר גאר זיין אז דער אדון איז גאר א אדם טיפש און מושחת, און דער עבד איז גאר א אדם נעלה, ניט, אבער על פי דין האט ער אים געקויפט איז ער זיין עבד, און ער דארף אים דינען, וכל מה שקנה עבד קנה רבו, און ער האט ניט קיין מציאות פאר זיך, איז קנינו רכושו וקנין כספו. איי ס'קלעפט נישט? איי ס'נישט אויסגעהאלטן? איטס נאט דזשאסטיפייד? ווער זאגט ס'דארף זיין דזשאסטיפייד? נישט דאס מיינט אדון ועבד. דאס איז פונקט די ווארט. נאט שר מיט מלך איז וואס פאר א ביטול אז ער איז רעכט. ווער איז ווער זאל זיין דער קיסר און נישט אים? דאס איז דער אמת'ער גדול. אדון ועבד איז די הבנה איז, ס'איז יא רעכט, ס'איז נישט רעכט, ס'דארף נישט זיין רעכט, איך בין די באס.

און וואס מיינט עס אין די נמשל? די נמשל מיינט עס דאס איז די חילוק פון עולמות העליונים מיט עולם הזה. עולמות העליונים, עולמות הרוחניים זענען פארבונדען, זייער ביטול צו געטליכקייט איז, ניט, וואס איז זייער שייכות, זיי ברענגען ארויס געטליכקייט, אור אין סוף, ניט, אצילות מלשון אצל וסמוך, אין יעדער עולם, ניט, די גדר פון אלוקות איז די גדר פון אור, און אין אלע עולמות העליונים, איך מיין ס'איז דא אין דערויף בלי גבול פרטים, אבער די נקודה הכללית שבזה איז, זיי ברענגען ארויס אט די עניינים פון גדלות השם, כשם שיש לו כח בבלתי בעל גבול, כך יש לו כח בגבול, זיי ברענגען ארויס, יעדער ספירה מיט יעדער דרגה מיט יעדער ענין ברענגט ארויס, ער איז מגלה, ער איז ער, ער ברענגט ארויס אן אנדערע נקודה אין די הפלאה פון אלוקות, און מצד אחד שטייען זיי בתכלית הביטול, צו צו געטליכקייט, אין וואס אין זייער איכות אין זייער עצם מציאות, מה שאין כן עולם הזה הגשמי, דאס איז א יש גשמי וחומרי, ס'האט קיין שייכות נישט מיט דער ענין אלוקות לכאו'. דאס מצד אחד. לאידך אבער, אין עולמות עליונים זאג איך אז דארטן וואס איז נרגש דכולא קמיה כלא חשיב, דארטן וואס איז נרגש די הפלאה און עילוי פון אלוקות, פארוואס איז דאס דארטן נרגש? ווייל דו דערהערסט עס, און דערפאר ברענגסטו דאס ארויס, ברענגסטו ארויס די אלוקות ווי דו דערהערסט עס, ברענגסט ארויס די אלוקות ווי דו ביסט עס מגלה. דער אור ברענגט ארויס דעם מאור ווי וואס אור איז, וויבאלד ער איז דבוק ברענגט ער ארויס מאור אין די נוסח וואס אור ברענגט דעם ארויס. דא בשעת איך רעד אין עולם הזה הגשמי דא איז איני מבין אוודאי פארוואס, ווייל די נברא קען נישט זיין אן אלוקות, ס'איז נישט אז ער דערהערט עס, נישט אז דאס איז מרגיש, נישט איז דאס דא אין דערויף א ענין פון עילוי והפלאה, ס'איז דא אלוקות וואס מאכט אויף די נברא בכל רגע ורגע, און וואס איז דער וואס מאכט אויף די נברא בכל רגע ורגע, זאגט דער אלטער רבי דאס איז הוא לבדו בכוחו ויכולתו, איז ווער איז מהווה אט דעם נברא גשמי, דער נברא גשמי דערהערט גארנישט, ס'איז נישט פארבונדען מיט ווייל ער איז דבוק און ער זאגט עפעס. דער אייבערשטער איז מהווה די בריאה בכל רגע, עצמות איז מהווה די בריאה בכל רגע, איז דער נברא בטל צו עצמות א חוץ עצמות איז גארנישט ניטא, איי די נברא איז גארנישט ניט מבטא, הי דאזענט עקספרעס איט, איז אדרבה איז עס נישט קיין גריעותא, ס'איז גאר א מעליותא, עס איז גארנישט פארבונדן מיט זיין מציאות, איז ווער איז דער רעכטער כלי און ווער איז דער רעכטער מוכשר צו קענען ארויסברענגען אז ס'איז דא נאר דער אייבערשטער אליין, איז דווקא אין עולם הזה הגשמי נישט אין עולם העליון. נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה וואו, וואו קען זיין א דירה לו יתברך, וואו קען זיך הערן אט דער ענין אז ס'איז דא נאר עצמות דווקא אין תחתונים? אין עליונים וואס זייער גדר איז אור, ברענגען זיי, ברענגען זיי נישט ארויס אט דער נקודה אז ס'איז דא נאר דער עצם אליין, זיי ברענגען ארויס ווי דער אור דערהערט דעם ענין. ווער ברענגט ארויס די בעל הבית'ישקייט פון דעם אייבערשטער אז ס'דא נאר עצמות אליין, דאס איז די יש הגשמי. איז דווקא עולם הזה הגשמי איז מוכשר צו ווערן א דירה לו יתברך. דאס איז מצד אחד, אבל יש רק בעיה אחת. עולם איז מלשון העלם. דער גאנצער ביאור אין חסידות שטייט עס, אבער אין עולם הזה הגשמי איז דער טבע פון עולם הזה הגשמי איז אזא מין סארט יש וואס ער איז נישט מרגיש אז דאס וואס דער אייבערשטער איז מהווה בכל רגע יא, וואלט דער בולאך דערהערט אז ער האט א באלעבאס וואלט דאס געווען אזא מין סארט ביטול אז ס'איז נישט רעכט מצדו ס'איז נאר די באלעבאטישקייט פון דער אדון אבער ער הערט דאך נישט אז ער איז א באלעבאס ער הערט בהפקירא ניחא ליה נישט בהפקירא ניחא ליה בהפקירא אן ניחא ליה ס'איז טאקע בהפקירא. און ווי טוט מען אויף אט אזא מין סארט ענין אז עולם הזה זאל קענען דערהערן אט דער נקודה אז די גאנצע מציאות זיינע איז נאר פון עצמות? און די פראבלעם ווערט נאך שטארקער, ס'נישט די טייטש איז אז בעצם איז עולם הזה א מקום פון גילוי, נאר וואדען ס'איז דא עפעס עניינים המסתירים וואס מ'דארף אוועק, ס'איז נאר צוגעקלאפט געווארן עניינים המסתירים, מ'דארף אוועקנעמען די עניינים המסתירים. ניין, מ'זאגט עולם מלשון העלם, די גדר פון וועלט איז אזא מין סארט זאך וואס מצד גדרו הוא מצד כאילו זיין עצמיות המציאות איז ער אזא מין סארט ענין וואס ער איז מעלים אויף די מציאות פונעם אייבערשטן. איז ווער קען אויפטון אט דעם נקודה אז עולם הזה זאל ווערן א דירה לו יתברך. איז אויף דעם זאגט מען אין הכי נמי, ס'איז א פראבלעם. און דער עולם איז מלשון העלם בעצם. און בכדי אז וועלט מען זאל קענען אוועק מען זאל קענען אוועקנעמען אט דער מסך המבדיל, און מגלה זיין אין וועלט אט דער נקודה וואס די גאנצע מציאות זיינע איז נאר פון עצמות, דאס איז א ענין פון יש מאין, דאס איז א חידוש יש מאין. ווארום דאס איז א, וואס איז, וואס הייסט יש מאין? יש מאין די טייטש איז אויפטון אן אפגעפרעגטע זאך, די גדר פון וועלט איז וואס ער איז יש, בכדי מגלה זיין אפילו זיין אמת, וואס ער איז בטל צו עצמות, אבער וויבאלד אז זיין גדר איז וואס ער איז מעלים ומסתיר אויף דעם און האט נישט די הכשרה אויף דער ענין פון ביטול, איז בכדי צו אוועקנעמען אט דער מסך המבדיל דארף ער האבן א ענין פון יש מאין. נישט מאכן פון אין יש, נאר פארקערט מאכן פון יש אין, אבער דאס איז די זעלבע ניגון. ווער איז דער איינציגער וואס האט די כח צו מאכן יש מאין האט מען דאך פריער גערעדט, נאר עצמות, און ישראל מיט קודשא בריך הוא איז כולא חד, איז ווער איז דער וואס קען נעמען עולם הזה און מגלה זיין אין עולם הזה, צו אויפטון אין עולם הזה, וועלכע נוסח וועט מען דאן זאגן? אט דער נקודה צו קענען אוועקנעמען דער שלח פון עולם הזה און מגלה זיין אז בעצם ער איז גאר קיין מציאות ניט, די גאנצע מציאות איז נאר וואס דער אייבערשטער מאכט אים, ווער קען דאס אויפטון? נאר א איד. איז ווער איז דער וואס קען אויפטון דעם ענין פון דירה בתחתונים? נאר נשמות ישראל. און אזוי טייטשט מען נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו להיות לו יתברך דירה וואו? בתחתונים. נאר תחתונים קענען זיי ווערן אט דער דירה. און ווער זאל אויפטון אט דער דירה? נאר אידן, וויבאלד זיי האבן די כח ההתחדשות פון ישראל וקודשא בריך הוא איז כולא חד. אזוי לערנט מען בדרך כלל. אה? ניין, זיכער מען נעמט אוועק דער העלם, עס ווערט א דירה לו יתברך. אקעי, מיר לערנען נישט יענע, יעצט לערנען מיר די חידוש דא, לאמיר זען וואס די חידוש דא איז. דער רבי ברענגט דא זייער א זייער א שטארקן קשיא כאילו, אז דער ביאור קען נישט זיין דער אמתע ענין פון דירה לו יתברך בתחתונים.

נישט אז ער הערט אים, נישט ער פארשטייט אים, נישט ער פילט אים, נישט ער האט עפעס א שייכות מיט אים, דאס איז קאמפליט דיסקאנעקט, נאר וואדען אז ער הערט איין זאך, ער באלאנגט צו אים, ער באלאנגט צו אים, דאס איז נישט א זאך וואס ווערט דערהערט אין זיין מציאות, דאס מיינט עול, דאס איז די אמת'ע ענין פון עול, עול די טייטש איז ס'איז דא א זאך וואס איז העכער פון אים צו וועמען ער באלאנגט, וואס מיינט עס אין דער נמשל? אין דער משל פון זריקת אבן איז עס זייער מוחש'דיג. א אבן פליט, ניט? און דער פליענדיגקייט פון דער אבן איז אינגאנצן נישט מצד דער אבן, ס'איז נאר מצד א כח שמחוץ ממנו וואס מאכט אים אויפעט. איז מצד אחד זאגסטו אז דער זאך קען אינגאנצן ניט זיין, ס'איז אינגאנצן בלאנגט נישט צו אים, ס'איז אינגאנצן מצד דער כח וואס טוט אים אויפעט, ס'איז אינגאנצן בטל כאילו. דאס איז מצד אחד. אבער לאידך אבער דער נקודה וואס ער איז אינגאנצן בטל, וואס הייסט ער איז אינגאנצן בטל? דער אויפטו וואס ער איז נעתק ממקום למקום קען איז אינגאנצן נישט זיין דער אויפטו, ווער האט דאס אויפגעטאן? דער כח וואס איז אין אים האט דאס אויפגעטאן, אבער צו זיין מציאות אליין, ער איז אן אנדער סארט זאך, דער כח איז א רוחני, און דער אויפטו איז א דבר גשמי, דיס טו ריאליטיס דאנט קאנעקט וואן טו אנאדער, סאו למה אפשר זאל זיין איין מציאות אן דעם צווייטן מציאות? וואס זאגט חזל? די מדרש זאגט נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו וואס? דירה לו יתברך בתחתונים, וואס מיינט דירה? דירה איז נישט דער טייטש וואו מען איז מכיר אז ס'איז דא נאר דיר, נישט דאס איז דירה. דירה די טייטש איז אז ס'איז דא אזא א ארט וואו דו קענסט וואוינען, וואו דו קענסט נתגלה ווערן, וואו דו קענסט זיין, וואו יו קען בי פרעזענט, יו קען בי פעלט. דאס מיינט דירה. בשעת אז איך זאג אז אלע ווערן נתבטל צו דיר, און ס'הערט זיך אן נאר דיר און מיר זענען ניט, נישט דאס איז די ווארט דירה. נישט דאס איז די דירה בתחתונים. נישט דאס איז די דירה וואס איך קען זאגן אז נתאוה לו הקדוש ברוך הוא. לערנט די רבי דא אין דער שיחה אן אנדערע מהלך וואס מיינט דאס דירה בתחתונים בכלל. לאמיר זען אינעווייניג. זייער געשמאק, ס'איז זייער. די הבנה איז, איך מיין די הבנה איז איין זאך אבער די תוכן הענין איז זייער א געשמאקע ענין. דער פנימיות הענין פון דעם דירה לו יתברך איז דווקא לדור ולשכון בנשמות ישראל כו' שיהיו כנסת ישראל מכון לשבתו יתברך כו' דאס איז א לשון פון סמך וו. אבער לאמיר זען נאכאמאל די לשון דווקא לדור ולשכון בנשמות ישראל שיהיו כנסת ישראל מכון לשבתו יתברך. א פלאץ וואו הי קען רעזענעיט, וואו הי קען בי, הי קען בי פעלט, הי קען בי אנדערסטאד, הי קען בי הערד, הי קען בי עקספיריענסד, א פלאץ וואו ער קען, וואו מען קען אים מרגיש זיין. וואס איז די מעלה פון א איד? לייגט צו דאס איז א קוואוט פון סמך וואו, וואס לייגט וואס איז די רבי דא מסביר? ס'איז זייער בקיצור אבער שטייט דא די גאנצע הגדרה, ווארום וויבאלד אז ישראל מיט קודשא בריך הוא איז כולא חד, זענען דאך אידן די אמת'ע דירה פאר עצמותו יתברך, זיי זיינען כביכול איין זאך מיט עצמות. יא דאס איז אידן. מה שאין כן די דירה בתחתונים בנוגע צו וועלט איז בלויז דאס וואס עס ווערט דערהערט אין וועלט אז איר גאנצע מציאות איז נאר מצד העצמות ובלעדו אין שום מציאות כלל וכלל אבער ס'איז נישט דער מכון לשבתו וואס איין זאך מיט אים דאס איז די הסבר די גאנצע נקודה וואס מ'האט מסביר געוועזן וואס שטייט במקום אחר. וואס מ'דארף דא דערהערן, ווי איז מען מסביר במקום אחר פארוואס איז די דירה בתחתונים, און דא פארשטייט מען פארוואס די רבי איז שולל יענע מהלך, און מ'מוז זאגן אז די דירה איז דווקא אין אידן. ווארום תחתונים איז נישט קיין דירה, דאס איז נאר אז ס'ווערט דערהערט אז ס'איז נישטא קיין מציאות חוץ פונעם אייבערשטן, כאילו נאמר אז וועלט איז נישטא. דא זאגט מען אז וואס זענען אידן, ס'איז ניט דער ווארט אז זיי זענען נישטא, זיי זענען די תכלית אליין. כאילו נאמר מ'וועט זאגן אין אנדערע ווערטער, בראשית בית ראשית בשביל ישראל בשביל התורה. בשעת אז מ'לערנט די מהלך פון די אנדערע עניינים קומט אויס כאילו נאמר אין וועלט אליין איז נישטא קיין תכלית. דאס איז דאך א סתירה מיניה וביה. דו זאגסט דאך אז די וועלט איז באשאפן געווארן בשביל ישראל, און לאידך זאגסטו אבער אז נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. בשביל ישראל די טייטש איז אז ער איז גארנישט, ער איז נאר בשביל עפעס אנדערש, און נתאוה אז זאל האבן א דירה אין די תחתונים. ווי שטימען די צוויי זאכן צוזאמען? לפי וואס מיר לערנען דא זייער פארשטאנדיג. די תוכן הענין איז, מען קען נישט זאגן אז וועלט דאס איז די תכלית. וועלט איז נאר אן אמצעי בשביל ישראל, די תכלית איז א איד, און דאס איז דער אמת'ער דירה, דער איד איז איין זאך מיטן אייבערשטן, וועלט דאס איז נאר וואס וועלט איז מרגיש אז נישטא קיין זאך חוץ פונעם אייבערשטן, אבער נישט אז דער אייבערשטער קען שוכן, לדור ולשכון אין וועלט. אה, סאו וויי תחתונים, דאס זאגט ער ווייטער, נאר די דירה, דער נקודה, אז ישראל און קודשא בריך הוא כולא חד, ווערט אויפגעטאן בתחתונים דווקא, אין דער עבודה פון אידן אין עולם הזה התחתון צו מאכן פון די דברים הגשמיים א כלי צו אלוקות. פארוואס? ווייל דווקא דורך דעם קומט ארויס בגילוי די שרש פון נשמות ישראל, ווי זיי זיינען מיוחד מיט עצמותו יתברך. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אזוי, ווי ווילסטו זיין לדור ולשכון בתוך נשמות ישראל? ווי ער טייטשט דא דעם ענין פון לדור ולשכון בתוך נשמות ישראל, מיינט עס אין דער נקודה אז ס'ווערט נתגלה אז ישראל און קודשא בריך הוא איז כולא חד.

וואס מיינט ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד? ווי ברענגט די רבי די מדרש אלעמאל אז די אייבערשטער זאגט מה מה אני בורא עולמות אף אביכם בורא עולמות נאט די אייבערשטער קען מאכן יש מאין קען א איד מאכן יש מאין דא ווערט נתגלה אז ישראל שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית דא ווערט נתגלה אז א איד מיטן אייבערשטען איז איינס וואו ווערט דער נקודה אז א איד האט א כח פון עצמות וואו ווערט עס נתגלה אין לערנען נישט אין דאווענען נישט אין טון מצוות נישט אין אהבה נישט אין השגה נישט וואו יא בשעת ער קען נעמען א דבר גשמי וואס מצד גדרו הוא האט ער קיין הכשרה ניט אויף זיין א כלי צו דעם אייבערשטן, און ער קען אים איבערמאכן ער זאל ווערן א כלי צו אלוקות אין אזא מין סארט אופן ער זאל מרגיש זיין אז מבלעדו אין מציאות כלל וכלל, הגם אז ער איז מצד גדרו הוא עולם לשון העלם, און פון דעסט וועגן קען ער דאס איבערמאכן ער זאל יא ווערן א כלי צו עצמות, דא ווערט נתגלה אז ישראל און קודשא בריך הוא איז כולא חד. איז לפי זה כאפט זיך זייער א אינטערעסאנטע זאך אז דער גאנצער ביאור וואס מיר זאגן אין די אנדערע שיחות איז ניט די טייטש עס איז א אומריכטיגע ביאור, פארקערט, דארט אין יענע שיחה זאגט מען אז די כוונה איז מגלה זיין אין עולם הזה אז ער איז די דירה, און דער איד איז די אמצעי וואס ער האט דער כח צו קענען מאכן התחדשות יש מאין קאז די איד איז דער וואס קען דאס אויפטון, דאס הייסט וואט ווי וואנט איז אז די וועלט זאל דאס מרגיש זיין, ווער גייט דאס אויפטון? דער איד האט די כח ההתחדשות גייט דער איד דאס טון, כאילו ס'כאפט זיך אז די וועלט איז די מטרה און די איד איז די אמצעי וויטש איז גאנא דו איט. אבער עס איז נישט קיין דירה. דאס ברענגט ארויס די רבי דאס נישט קיין דירה, ווי ער ברענגט אז דאס נישט דער פנימיות הדירה, דירה די טייטש איז לדור ולשכון, ס'דארף דערהערט ווערן ישראל און קודשא בריך הוא איז כולא חד, איי וואס דארפסטו האבן תחתונים, ווארום מ'דארף מגלה זיין אז ישראל און קודשא בריך הוא איז כולא חד, ווי וועט נתגלה ווערן אז ישראל און קודשא בריך הוא איז כולא חד, בשעת וועט ווערן א וועלט אן עולם לשון העלם, וואס וועט קומען א איד און טון א מצוה און נעמען דברים תחתונים וואס זיי האבן קיין הכשרה ניט אויף ווערן א כלי צו אלוקות און אוועקנעמען דעם הסתר, נישט אוועקנעמען, צוברעכן דעם הסתר און מאכן א יש, דער אייבערשטער האט געמאכט פון א אין א יש אז ער איז נישט מרגיש דעם ביטול, און דער איד מאכט פון דעם יש א אין, דא ווערט נתגלה ווער עס קען אויפטון אזא מין סארט זאך, א איד, ווי א איד? ווי האט ער אזא מין סארט כח החידוש?

אזא זאך קען מען ניט זאגען, ס'איז דאך בשביל ישראל בשביל התורה. איז דאס זאגט מען פונקט פארקערט, אז די וועלט, די גילוי אלוקות אין וועלט, דאס איז די אמצעי, ניט אז זאל ווערען דער ענין פון נתגלה ווערען ישראל וקודשא בריך הוא איז כולא חד. אקעי? עס דארף נישט ארויסדרוקן עצמות. ווער האט דיר געבעטן עפעס ארויסדרוקן? נישט דאס איז די, ס'איז ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד, דאס איז זיין דירה, וואו איז די פלעיס וואו דער אייבערשטער געפינט זיך? וואו דער בית? דאס איז, דאס מיינט אז א איד, א איד איז דעם אייבערשטענס בית, דאס איז, דאס איז דער ארט וואו עצמות עקזיסטירט. אלע אנדערע זאכן זענען באין ערוך און כלא חשיב לגבי. פון מעלה מעלה ביז מטה מטה, וואו געפינט זיך עצמות ומהות אין א איד? די נתאוה הקדוש ברוך הוא איז אז דער נקודה זאל נתגלה ווערן. ווי ווערט דער נקודה נתגלה? דורך דעם ענין פון תחתונים. יא, דאס איז, צו דעם איז, צו דעם איז נתאוה הקדוש ברוך הוא, די נתאוה הקדוש ברוך הוא איז אז זאל נתגלה ווערן דער לדור ולשכון, אז זאל זיך דערהערט ווערן דער איד, דאס וואס ער איז בפנימיות ערגעץ וואו, ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד איז נישט קיין זאך וואס וואס ווערט נתגלה, נישט דאס איז די דירה, די דירה דארף זיין אזא מסדר טוב, זאל נתגלה ווערן אז א איד מיטן אייבערשטן איז איין זאך, און דאס ווערט נתגלה דורך די עבודה בתחתונים. גוט גוט ווייל די אלע מ'דארף שטימען אלע שיחות דארט דאס איז דאך איך זאג לכתחילה דאס איז א ביאור מחודש דעם ווארט. אקעי? אה? אקעי. דער מעשה איז אבער אז דער דער ענין מען האט געטייטשט ווי ס'שטייט דא, ניט די, אבער די.

צו דעם איז נתאוה הקדוש ברוך הוא. איך רוף דאס אן, מ'וועט באלד זען, די רבי רופט דאס אן די חיצוניות הדירה, נישט דאס איז די פנימיות הדירה. אבער מ'קען נישט זאגן דאס איז א ענין חיצוני וויבאלד אז עצמות וויל עס, קען מען עס נישט זאגן דאס איז א ענין חיצוני וואס האט נישט בכלל נישט צו טון, ס'איז נאר א היכי תמצא צו די צו די ענין הכוונה. מ'מוז זאגן אז ס'שפילט א ראל א ראלע בנוגע צו די כוונה אליין. דאס ברענגט די רבי דא בסגנון אחר, און דאס סגנון אחר איז מסביר דעם ענין בעומק יותר אביסל. לאמיר על כל פנים ליינען און זען אפשר נעקסטע וואך מער באריכות. לאמיר זען. בסגנון אחר. ווען ווערט אויפגעטאן בגלוי אז אידן זענען א דירה לו יתברך אז זיי זענען בתכלית א אז זיי זענען מיוחד מיט עצמותו יתברך בתכלית? וואס מיינט זיין מיוחד מיט עצמותו יתברך בתכלית? אז זיי זענען מיוחד מיט עצמותו יתברך בתכלית אן שום הגבלה ועיכוב. דאס מיינט ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד. ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד מיינט אז ס'אזוי פארבונדן אז ס'נישט שייך בכלל דער מושג אז ס'זאל זיין נישט פארבונדן. יעצט איז לאמיר פרעגן אזא מצוה שאלה, ניט. לאמיר זאגן אז ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד, און ס'וועט נתגלה ווערן אין לערנען און דאווענען און תורה ומצוות כ'ווייס נישט ווי ס'וועט נאר נישט נתגלה ווערן. עולם הזה הגשמי שייך מרגיש זיין אט דער ענין אז א איד מיטן אייבערשטן איז איין זאך?

איז פארוואס דארף מען מאכן אז עולם הזה שוד ביקאם סענסיטיוו צו עצמות? פארוואס דארף מען האבן אט דעם ענין צו אוועקנעמען דער העלם וואס איז דא אין עולם הזה הגשמי זאל מרגיש זיין עצמות, ווארום בשעת אז מען אז מען איז מרגיש עצמות איז שייך אז ער זאל מרגיש זיין ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד, בשעת מען איז מרגיש לאמיר זאגן אין דירה בתחתונים. לאמיר אפלאזן דער שיחה. איך וויל מגלה זיין אז עולם הזה הגשמי איז נישט נישט קיין מציאות חוץ פון עצמות. רייט? ווי ער ברענגט דארט דעם לשון בלעדו אין שום מציאות כלל וכלל. און מיט עצמות וואס איז דא? דו זאגסט עצמות, וואס איז עצמות? אז ס'איז דא דער אייבישטער און וואס? און מיט תורה מיט אידן. דעטס וואטס גאנע בי מרגיש. די וועלט וועט מרגיש זיין נישטא קיין זאך חוץ פון דעם אייבישטער מיט אידן. איז בשעת אז מ'מאכט עולם הזה הגשמי. אזא מין סארט ארט וואס זאל נרגש ווערן אין עם דעם ענין פון עצמות איז וואס האסטו געטאן אין אנדערע ווערטער האסטו גאר מגלה געוועזן אז ס'קען נתגלה זיין אפילו דא אז ישראל קודשא בריך הוא איז כולא חד איז דאס איז גופא מגלה וואס ס'מיינט ישראל קודשא בריך הוא כולא חד אויב עולם הזה איז דאס נישט מרגיש וואס איז האו דו ווי לערן ביפאר פאר די סגנון אחר סגנון אחר האמיר געזאגט דער ענין איז מגלה זיין ישראל קודשא בריך הוא כולא חד מ'דארף האבן א היכי תמצא דאס מגלה צו זיין דארף מען מאכן עולם הזה א כלי איי האוו טו ברינג אוט אז אידן האבן א כח ההתחדשות. אזוי האט מען געלערנט ביז די סגנון אחר. דאן לערנט אונז די סגנון אחר ניין. דאס איז נישט קיין ענין פון היכי תמצא. דער ענין פון נאך מאכן עולם הזה הגשמי, אזא מין סארט ארט, אז זאל זאל מרגיש זיין די מציאות פון עצמות דאס איז נוגע צום ענין פון ישראל קודשא בריך הוא כולא חד. ווארום דווקא ווען עולם הזה הגשמי איז מרגיש די מציאות פון עצמות, איז קען ער מרגיש זיין דער ענין פון ישראל קודשא בריך הוא כולא חד, און וואס איז נוגע אז עולם הזה זאל מרגיש זיין דער ענין פון ישראל קודש ברוך הוא כל אחד?

עולם הזה איז עס אויך מרגיש, איז לפי זה דער נקודה אז תחתונים זאלן מרגיש זיין די מציאות פון עצמות, איז נישט גלאט א זייטיגע היכי תמצא, דאס ברענגט ארויס דער עומק פון וואס ישראל קודשא בריך הוא כולא חד איז עד כדי כך אז תחתונים קענען זיי עס אויך מרגיש זיין. דאס זאגט ער. בסגנון אחר, ווען ווערט אויפגעטון בגלוי אז אידן זענען א דירה לו יתברך, אז זיי זענען מיוחד מיט עצמותו יתברך בתכלית אן שום הגבלה ועיכוב, איז עס דווקא ווען אויך די הגבלה ומדידה פון די תחתונים איז ניט קיין מניעה. נאר אדרבה, די תחתונים אליין ווערן דורך אידן א מקום מוכשר פאר א דירה לו יתברך. ישראל קודשא בריך הוא כולא חד, א איד מיט עצמות איז אזויפיל איין זאך, אז אפילו בשעת דו האסט די גרעסטע העלם והסתר, ווערט עס אויך נתבטל. לאמיר פרעגן אן אנדערע שאלה, ס'איז שייך א הסתר אויף די מציאות פון דעם אייבערשטן? ס'איז נישט שייך א הסתר אויף דעם וואס א איד מיט'ן אייבערשטן איז איין זאך. האו דו איי נאו? ווייל וואו ס'קומט אן א איד, וואס ווערט דארטן נרגש, דעט איז נאטינג ביסיידס די אייבערשטער הימסעלף, און דאס איז מגלה וואס מיינט עס א אידן. איז לפי זה איז דאס אן אנדערע הבנה די בסגנון אחר. די בסגנון אחר איז אן אנדערע הבנה, לפי זה דער נקודה וואס א איד נעמט ענייני העולם און מאכט זיי א כלי פאר עצמות אז זיי זאלן מרגיש זיין די מציאות פון עצמות, דעטס גופא מגלה דעט ישראל קודשא בריך הוא איז כולא חד. איז דאס גופא דער דירה, איז דאס נישט ווי מ'זאגט אין צוויי באזונדערע חלקים, דירה לו יתברך אין אידן און די היכי תמצא איז תחתונים. דורך תחתונים דאס איז מגלה די דירה לו יתברך. דורך די עבודה פון עולם הזה הגשמי דארט ווערט נתגלה די איכות און דער עומק וואס מיינט עס א איד מיטן אייבערשטן איז איין זאך. אם ירצה השם מ'וועט עס איבערלערנען נעקסטע וואך מער בפרטיות און די המשך השיחה.